ס'זענען דא פארשידענע וועגן ווי אזוי מען קען ליינען די אנהייב פון אונזער פרשה, ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה. יעדער איינער קען די רשי וואס זאגט פרשה זו סתומה, ווייל נסתמו עיניהם וליבן של ישראל מצרת השעבוד. די רשי איז געבויט באמת אויף די לשון המדרש, אבער ס'איז אביסל רשי'ס. הבנה, רש י'ס א הוספה וויאזוי ער האט פארשטאנען די מדרש, די מדרש זאגט נישט די חלק נסתמו עיניהם ולבם, די מדרש זאגט פארוואס איז א פרשה סתומה, ברענגט די מדרש פארשידענע פירושים, דריי פירושים באופן כללי, צוויי פון זיי ברענגט רש י, די דריטע ברענגט נישט רש י, די ערשטע פירוש איז דאס וואס רש י'ס פירוש איז געבויט אויף, דאס וואס ער זאגט, אז דעמאלט האט זיך אנגעהויבן שהתחילו מצרים המצריים להשתעבד בישראל, און רש י האט זעהט אויס געלערנט, נו און וואס איז דאס די תירוץ אויף די פרשה סתומה, וואס א שייכות האט פרשה סתומה מיט דעם וואס נאכדעם וואס יעקב אבינו איז נפטר געווארן האט זיך אנגעהויבן די צרה, האט רש י פארשטאנען אז דאס איז מיינט אז די נסתם, אז די סתימה, פרשה סתומה איז מרמז אויף א פארשטאפטקייט, א סתימת עיניים ולבם, ס'איז פארשטאפט געווארן עיניים ולבם של ישראל. און דאס איז איין הבנה, איין מהלך, איין קאטעגאריע פון פארשטיין די פסוק ויחי יעקב, און די וועג ווי אזוי ס'איז סתום, ווי אזוי ס'איז א פרשה סתומה, אז דאס איז עפעס א נסתמו עיניים ולבם, ס'איז עפעס א פארשטאפטקייט קען מען עס רופן, עפעס א שוועריקייט, עפעס א צרה, אז א מענטש, די היפך פון פתיחת עיניים, די היפך פון פקח עיניך וראה, פון בהר ה' יראה, השם יראה, די היפך פון זען, די היפך פון האבן א אפענע הארץ, מ'זאגט הוא יפתח לבנו איז דא א סתום לבנו, סתום לבנו איז נס, נסתמו עיניהם, נסתמו ליבם של ישראל. ס'איז דא נאך א פשט וואס רשי ברענגט אביסל שפעטער, און די מדרש זאגט עס אויך אויף די זעלבע פרשה סתומה, אז יעקב אבינו האט געוואלט מגלה זיין די קץ, ונסתלקה ממנו שכינה, און ווייטער לכאורה לערנט מען די זעלבע זאך, דאס איז שוין אנדערש, איין חילוק פון די פשט און די פריערדיגע פשט איז אז די פשט רעדט זיך שוין פון עפעס א מער א אינטערעסאנטע זאך, עס רעדט זיך שוין פון די גאולה, עס איז דא סתימה פון די גלות, צרת השעבוד, וואס רש י איז מפרש אז דאס איז די סתימת עיניים וליבם. ס'איז דא דעם וואס די דאס וואס די קץ דאס וואס די גאולה איז סתום דאס איז שוין א אנדערע סארט סתום איך טראכט שוין ס'איז טאקע אויכעט א צרה ס'איז טאקע אויכעט ווי מ'זאגט מ'ווייסט נישט ווען די קץ איז די קץ איז נעלם די קץ איז נסתר ס'איז א ס'איז א צרה אבער פון וואס רעדט זיך די צרה ס'רעדט זיך נישט פון א צרה ס'רעדט זיך דאך פון די גאולה יא דאס הייסט אז דאס איז שוין א געוויסע אביסל בעסער געמאכט לאמיר זאגן ס'איז אזוי ווי ס'איז נישט ממש נאר מ'רעדט זיך פון די צרה נישט די נושא די סאבדזשעקט דא איז די צרה וואס די צרה איז גורם עפעס מ'זאל האבן א פארשטאפטע קאפ א פארשטאפטע הארץ פארשטאפטע אויגן די נושא איז בעצם די גאולה נאר די גאולה איז פארשטאפט וויבאלד אונז זענען אין גלות וויבאלד ס'איז דא אזא א סיבה מאיזושהי סיבה וויל מען אז די קץ זאל זיין נסתם יעקב אבינו האט געוואלט פארציילן געוואלט עפענען יא האט געוואלט מגלה זיין פותח זיין די קץ למעשה נסתלקה ממנו שכינה טייטש, די שכינה וויל נישט, די שכינה וויל נישט אז ס'זאל זיין אפן, ס'איז דא איינע פון די זאכן וואס זענען נעלמים מבני אדם איז די קץ. און ממילא איז דא אין דעם א סתימה, די סתימה איז די זעלבע אבער די נושא פון די סתימה איז נישט די זעלבע, נישט וויבאלד ס'איז דא א גלות איז מען פארשטאפט, נאר וויבאלד ס'איז דא א גאולה און די גאולה איז פארהוילן, ס'איז שוין א אנדערע סארט וועג פון רעדן פון א סתימה, אביסל א אנדערע השגה. למעשה איז דא א דריטע א דריטע טייטש וואס שטייט אין די מדרש וואס רש"י ברענגט נישט, אנדערע מפרשים זענען אפשר מפרש מער על דרך זה. די דריטע פשט זאגט די מדרש דבר אחר שסתם ממנו כל הצרות. טייטש זאגן די מפרשים אז יעקב אבינו איז גאנצע לעבן דורך געווען א שווערע לעבן, לא שלוותי ולא נחתי ולא שקטתי ויבא רוגז, ווי ער האט זיך געדרייט איז געווען א נייע צרה, צרת לבן, צרת דינה, צרת עשו, צרת יוסף, פול מיט צרות, צום סוף אבער איז ער אנגעקומען צו אל המנוחה, ויחי יעקב בארץ מצרים איז געווען די איינציגסטע זיבן, זיבעצן יאר פון יעקב'ס לעבן, נישט די איינציגסטע אפשר ווען ער איז געווען א יונגל אויך, אבער די גרעסטע זיבעצן יאר פון יעקב'ס לעבן וואס נישט געווען קיין שום צרות. ער האט זיך געלעבט במנוחה, און דאס טייטשט די מדרש אריין אין די סתימת פרשה זו, פרשה זו סתומה פארוואס? ווייל ס'איז פארשטאפט געווארן פון אים אלע צרות, דאס איז ממש א הפך פון די פשט, די ביידע פריערדיגע פשטים וואס לערנען אז סתימה איז עפעס א שלעכט א שלעכטע זאך, צו זיין סתום איז עפעס א חסרון, עפעס א פארשטאפט, נאר פארקערט, סתום מיינט אז מ'איז אפגעהאקט, מ'זאגט, ווען מ'רעדט אז א זאך איז אפגעהאקט, מ'רעדט אז א זאך איז. פארמאכט, פארשטאפט ווענדט זיך אויב ס'איז א גוטע זאך אדער א שלעכטע זאך, אויב ס'איז פארשטאפט פון א גוטע זאך, אדער בכלל די אויגן זענען פארשטאפט ווייל ס'איז א צרה איז עס א פראבלעם, אבער מ'קען אויך טייטשן אז פרשה זו סתומה, נישט ס'איז סתום ווייל ס'איז דא עפעס א גוטע זאך וואס מ'דארף דא זוכן וואס אונז האבן נישט, נאר פארקערט די שלעכטע זאכן זענען סתום. מ'קען עס זאגן אין א אנדערע וועג קען מען זאגן אז עס איז א פשוט'ע פרשה, פרשה זו סתומה, דאס הייסט מ'דארף עס נישט דארף זיך נישט אריינקריכן ווען ס'איז דא א א פרשה פתוחה, דאס הייסט א רווח להתבונן, דא איז עפעס א שוועריקייט לבד עצמו, קען ווייזן דווקא אויף א שוועריקייט אז מען צוטיילט די פרשות, מען זאל נישט ווערן צומישט, איין פראבלעם נאך א פראבלעם, אמאל איז דא א מענטש וואס ער לעבט אין אסאך צרות, זיין צייט ווערט לאנג, יא, אזוי ווי מען זאגט ביי יעקב אבינו טאקע שטייט ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, אז א מענטש גייט גוט פילט ער אז די צייט גייט שנעל, ס'גייט אסאך צייט. ס'גייט שנעל. אז יעדע טאג איז א נייע צרה, עס ווערט אזוי ווי א רווח להתבונן, אוי, אוי, דאס איז א פסקי פרשיות, ווען מען האקט זיך, אפגעהאקט, א רוח קצרה. און לגבי דעם קען טאקע זיין אז פרשה סתומה, ס'הערט זיך ווען מען קוקט אויף די נוסח, סתומה איז עפעס סתום. קען זיין געמיינט פרשה סתומה מיינט נישט א פרשה סתומה, פרשה סתומה איז דאך בעצם א פרשה נמשכת, יא? ס'איז דאך א פרשה וואס ס'פארט. גייט נישט אפגעהאקט, מ'ווערט נישט סטאק, ס'פארט ווייטער. ווען איז יעקב אבינו'ס לעבן געפארן? ווען איז עס געווען באופן סתום? אין די זיבעצן יאר וואס האט געלעבט אין ארץ מצרים, דעמאלטס איז געווען די, דאס איז א דריטע פשט, וואס די דריטע פשט איז א גוטע פשט, א פרייליכע פשט. מ'דארף נישט ליינען פרשה זו סתומה מיט א אנגעצויגענע טרויעריגע נוסח, מ'קען עס ליינען מיט א פרייליכע געשמאקע נוסח. אין די זוהר הקדוש טרעפט מען די אלע דריי פשטים, און מען זעט דארט אז ר' שמעון ער איז די מערסטע מאריך אין די דריטע פשט, ער טייטשט עס נישט ממש על דרך המדרש, אבער בעיקר איז טייטשט ער אויף די נקודה, די נקודה וואס אונז לערנען אין די מדרש אז לויט די דריטע פשט איז סתומה נישט פשט אז ס'איז פארשטאפט, פארקערט סתומה איז פשט אז ס'פארט ווייטער, ס'פארט געשמירט, ס'איז נישט אפגעהאקט. און דאס איז ר' שמעון עומד זייער שטארק אז דאס וואס ס'שטייט סוף פרשת ויגש, ויאחזו בו ויפרו וירבו מאוד, ס'געווען א גרויסע א געשמאקע צייט, ס'געווען ס'האט מצליח געווען, מ'זעהט בכלל די סוף פון דער פריערדיגער סדרה, ווי די אידן ווי די בני ישראל האבן מצליח געווען אין מצרים, פרעה האט זיי געגעבן צו עסן און צו טרינקען, זיי האבן געהאט דארט וואו צו וואוינען אין גושן, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בו ויפרו וירבו מאוד ויחי יעקב, זאגט דער זוהר ר' שמעון, אזוי ווי די בני ישראל האבן געלעבט און געמאכט א גוטע לעבן, געלעבט ממש אזוי בני מלכים, יוסף איז געווען דער מלך, זיי זענען געווען זיינע זיינע ברידער, זיינע חברים, מיט געלעבט מיט אים, אזוי יעקב אויך האט געלעבט מיט תענוגי מלכים זאגט דער זוהר, מיט א געוויסע תענוג, א געוואלדיגע געשמאק, און דער זוהר איז מאריך אין די אין די פשט, און אפשר אפילו די גאנצע המשך הזוהר דארט וואס רעדט פון ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ. וואס לערנט אז דאס איז עפעס א גוטע זאך א געשמאקע סגולה פון די פרשה. און דאס איז א נטיה דא זוהר אונז לערנען אסאך מאל די נטיה פון די זוהר אזוי ווי די זוהר אליינס רעדט דא. זוהר זאגט ס'שטייט עבדו את ה' בשמחה און מ'קען טייטשן צוויי וועגן. עבדו את השם בשמחה קען מיינען מ'זאל דינען די אייבערשטער ווי אזוי מיט שמחה דא ס'איז בעסער ס'זאל זיין בשמחה אדער מ'קען מען זאגן בכלל ווען מ'איז בשמחה זאל מען דינען די אייבערשטער אזוי ווי די ענין פון ימים טובים אפשר האלט מיר אזוי פשט איז בשמחה אז ס'איז א זמן פון שמחה איז א גוטע זמן צו אריינלייגן די שמחה אין עבודת השם. די זוהר אבער דא אין איין פרשה און די צווייטע אין איין פרשה איך וועל מסביר זיין א מינוט ברענגט ער עבדו את השם בשמחה טייטשט די זוהר דלית פולחנא דקודשא בריך הוא אלא מגו חדוה דאס הייסט עבדו את השם אנדערע ווערטער ער טייטשט נישט עבדו את השם ווען ווען ביסט בשמחה אדער ווען ביסט עובד את השם זאלסטו אים עובד זיין בשמחה נאר ס'איז נישטא קיין עבודת השם נאר מתוך שמחה נאר מתוך שלימות רופט ער עס. און דאס מיינט נישט סתם, איך וויל עס זייער שטארק מדייק זיין און זאגן די גאנצע שיעור זיך ארומדרייען די נקודה, דאס מיינט נישט אז מען לערנט אויף אלעמאל האבן חיזוק און אויף אלעמאל זיך קיינמאל נישט מייאש זיין, אויף אלעמאל טרעפן די פאזיטיוו, טרעפן די גוטע זאך, דאס הייסט דאס הייסט שמחה, דאס איז נישט, דאס איז אפשר א גוטע זאך אבער עס הייבט נישט אן צו זיין גענוג ווען מען זאגט אזוי. נישט נאר ס'הייבט נישט אן צו זיין גענוג, ס'הייבט נישט אן צו זיין אמת. כ'קען אזעלכע אידן וואס זיי האבן זיך אנגעכאפט אין די זאך עבדו את השם בשמחה. און מ'קען נישט מיט אים רעדן ווען א מענטש האט א פראבלעם. מענטשן האבן פראבלעמען און מ'לעבן אין א וועלט וואס איז נישט נישט די עולם השלימות. ס'דא אזא עולם השלימות, אפשר תורה, תפילה, אפשר דא אזא עולם השלימות מ'קען אנרירן שבת, אבער מ'לעבן דאך אין וואכן טעג. אסאך מאל פילט מען אז מען גייט צו אזא סארט רבי וואס ער קאכט זיך זייער שטארק אויף אלעמאל זיין בשמחה און אלעס איז גם זו לטובה און אזוי ווייטער, מ'פילט אז ער קען נישט קאנעקטען מיט א מענטש, מיט א נארמאלע מענטש, נארמאלע מענטשן זענען אמאל בשמחה און אמאל נישט בשמחה, מען קען נישט אלעמאל זיין בשמחה, נישטא אזא זאך, נישט נאר מען קען נישט, מען קען, מען קען זיך מאכן פרייליך, אבער פרייליך איז דאך נישט טייטש שלימות, שמחה איז דאך טייטש אז די מצב איז ראוי לשמוח עליו, אויב איך בין נעבעך.

טעקניקלי איך קען זאגן צוויי ווערטער מרירות ס'איז נישט די זעלבע ווי עצבות אסאך מענטשן האבן ליב נאכצוזאגן אזעלכע אזעלכע נוסחאות אבער ס'מיינט נישט גארנישט איך בין נישט פרייליך די מציאות איז נישט פרייליך פרייליך טייטש אז אלעס איז גוט ס'גייט גוט און נישט פרייליך איז ס'גייט נישט גוט וואס איז די מציאות און איך קום אריין צו אזא רבי אמאל און איך פיל אז בקיצור מיך קען ער נישט העלפן ער קען זאגן איך זאל זיך מאכן איך זאל זיך מאכן פרייליך בסדר זיך מאכן פרייליך.

מידת האמת מיינט נישט נאר וויסן וואס די אמת איז, זאגן פייערדיגע דרשות אני מאמין באמת כפי שהיא אמת, דאס איז דאס איז די מידת האמת פון די עולם העליון פון הימל, די מידת האמת אויף די וועלט, דאס הייסט אמת מארץ תצמח, די אמת וואס שפראצט אויף די וועלט, איז די אמת וואס א מענטש פילט, די אמת פון ווי איך בין. זייער גוט צו זאגן די אמת אין די עולם העליון, די אמת אליבא דאמת, די כלפי שמיא גליא איז אזוי ווי יוסף זאגט סוף פרשה אז למחיה שלחני אלהים ועתה אל תעצבו זייט זיך נישט צעבראכן אלעס איז לטובה אבער צו טאנצן צו רעדן אין א שפראך וואס מען גלייבט נישט צו רעדן אין א שפראך וואס רעדט נישט צו דיר וואס איז נישט ביי דיר דאס איז נישט מדת האמת דאס הייסט נישט מדת האמת מדת האמת מיינט אזוי ווי ס'איז מיינט צו וויסן אזוי ווי ס'איז דא א אמת פון וויסן אמת השם לעולם צו וויסן וואס איז די אמת כלפי שמיא. איז די ערשטע סטריט פון מדת האמת איז צו וויסן ווי איך האלט, איז דאך אויך אמת, די אייבערשטער האט דאך געמאכט די וועלט, די אייבערשטער האט דאך געמאכט די עולם פון חסרונות, די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט פון הסתרה, די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט פון מצרים, ויחי יעקב בארץ מצרים, ס'קען נישט זיין אז די וועג ארויס פון דעם איז אנטלויף פון דעם, וואו עסקעיפיזם אויף ענגליש, ס'קען נישט זיין אז די וועג ארויס איז אלעמאל זיך אלעמאל נאר אזוי ווי אזוי ווי יוסף רעדט אפשר אפילו. זיך אלעמאל דערמאנען אין דאס וואס איז נישט בכלל בערך אונזערע הבנה, דאס איז בכלל וואס כ'קען רופן אמונה פשוטה, וואס איז בכלל נישט ווי איך האלט, דאס איז נישט מדת האמת, די ערשטע יסוד, די ערשטע זאך פאר, ווי מען זאגט, שטייט אין חסידישע ספרים, א שקרן קען נישט תשובה טון. הייסט אז די מידה, ערגסטע מידה איז מידת השקר, ר' פנחס קאריצער מיין איך. פארוואס?

ס'איז א חוש, מ'דארף עס, ס'איז א טרעינינג, מ'דארף עס טרעינען, מ'דארף עס זיך צוגעוויינען צו דעם, וויסן ווי ער האלט, וויסן וואס וואס זעט עס, וואס זעט אויס אויף די מינוט, וואס ווי ווי שטייט ווי שטייט גאט, גאט הייסט דאך מידת האמת, דו שטייסט פאר די אמת, צו וויסן קלאר קלאר וואס די אמת איז, דאס איז געטליכקייט, דאס איז עבדו את ה' בשמחה, מיינט זיין קלאר מיט מידת האמת, ס'קען נישט זיין ס'שטייט פארקערט, ס'קען נישט זיין היפך פון די אמת, ס'קען נישט זיין אנדערש פון דעם. נאכדעם וואס מ'האט אמת, מ'ווייסט ווי מ'איז, דעמאלטס קען מען אנהייבן צו טראכטן וואס מיינט שמחה און וויאזוי מ'קומט אן צו שמחה, איך וועל רעדן וועגן דעם. אבער דאס איז די ערשטע כלל, ממילא ס'קען נישט זיין אז אז צו גיין צוריק צו די זוהר'ס טייטש פון ויחי, ס'קען נישט זיין אז ווען מ'זאגט יא האט ר' שמעון האט געטראפן א וועג, און ס'איז אפשר אפילו די פשט, מ'קען מאריך זיין אליבא דרך הפשט. ס'ווערט פשוט פשט ויחי יעקב איז טאקע א געוויסע גוטע זאך, יעקב אבינו סוף כל סוף אנגעקומען צו אביסל מנוחה, סוף סוף פון זיין לעבן אין מצרים, ער האט געזען יוסף, יוסף ישית ידו על עיניך האט די אייבערשטער אים געזאגט, יא עסט נאך איבערלעבן, האסט נאך עסט נאך מצליח זיין, עסט נאך זען די יוסף וואס האסט ביסט געווען אזוי צעבראכן וועגן דעם, עסט אים נאך זען לעבעדיג און געזונט און אלעס, ס'איז אוודאי דא אין דעם א געוואלדיגע שמחה, אבער מ'קען זיך נישט פארנארן. אז דא האט זיך אנגעהויבען א גלות מצרים, מ'קען זיך נישט פארנארן אז דאס איז בארץ מצרים. וויל איך אביסל אנטאפן. וויאזוי מען קען פארשטיין די ויחי יעקב בארץ מצרים אן א בלאף. אן זיך נארן. און אפשר אז מ'וועט זיך נישט נארן, מ'וועט טרעפן די וועג ווי אזוי יעקב אבינו האט געטראפן צו לעבן אין ארץ מצרים, און זיין אין דעם א געוואלדיגע שמחה, זיין אין דעם א געוואלדיגע חיות, שמחה מיינט דאך נישט, ווען מען טראכט מער טיפער אריין, שמחה מיינט דאך נישט דווקא זיין לעבעדיג, טאנצן, ס'איז איין ביטוי פון שמחה, איין וועג, יום טוב איז מען מבטא שמחה אזא וועג. אבער מען זעט טאקע דא ווי ס'שטייט ווי מען לערנט ארויס אז יעקב אבינו איז געווארן צוריק בשמחה, שטייט ותחי רוח יעקב אביהם, און אזוי לערנט דער זוהר און לערנט דא אויך ויחי יעקב איז געווען לעבעדיג, ותחי ס'האט אויפגעלעבט געווארן זיין רוח, זיין ספיריט, זיין גייסט האט זיך אויפגעלעבט געווארן. און אוודאי קען מען זאגן דאס איז א מליצה, דאס איז א אידיאם, וויאזוי זאגט מען אין די תורה אז געווארן פרייליך? ותחי רוח, יא, מ'קען זיך נישט אמת. שטייט נישט וישמח יעקב? שטייט אין תהלים וישמח יעקב, יא, יגל יעקב ישמח ישראל. אין פסוק שטייט נישט וישמח יעקב. מפרשים זאגן אז דאס מיינט, אז ער איז צוריק געקומען צו שמחה און ממילא צוריק געקומען די שכינה, אזוי לערנען די מפרשים. אבער דאס איז נישט וואס עס שטייט. עס שטייט ותחי רוח יעקב. תורה איז מורא'דיג מדויק אין אלע ביטויים, ווען מ'זאגט א ביטוי, ווען מ'זאגט אפילו עס איז עפעס א מליצה, א סארט מליצה. מיינט מען עס בדיוק, מ'מיינט דווקא די מליצה און נישט א צווייטע מליצה. וואס מ'זאגט דא אז ער איז אויפגעלעבט געווארן. און אויפגעלעבט געווארן מיינט נישט דווקא אז ער האט אנגעהויבן צו טאנצן. וואסערע סארט אויפגעלעבט געווערן קען מען טרעפן אין אזא סארט בארץ מצרים, דעם וויל איך לערנען די זוהר וואס ווערט געדרוקט אנהייב אנהייב סדרה גלייך אנהייב, ס'דא אפאר בלאט זוהר וואס די דרוקער זאגט אויף דעם אז ער ווייסט נישט אפשר איז נישט ריכטיגע זוהר, כ'זעה טאקע אז ס'איז נישט דא אין אלע כתבי ידות פון די זוהר פעלט עס, א חלק כתבי ידות פעלט עס, און א רוב מפרשים, רב פריש און אנדערע האבן בכלל נישט מפרש געווען די זוהר. די מעשה פון די פון די לעצטיגע מפרשים איז די די סולם ער איז יא מפרש די גאנצע שטיקלעך זוהר און ער איז זייער שיין מפרש מען קען פארשטיין לויט זיין פירוש וואס פשוט עברי טייטש וואס ס'מיינט און די די בני יששכר אין הגהות מהרצ"א אויף אויף זוהר אויף עטרת צבי מיין איך זאגט אז ער קען נישט גלייבן די מעשה אז

דאס איז בכוונה, עס איז בהשגחה פרטית, עס איז געשען אז מען האט עס נישט געדרוקט, מען האט עס נישט מפרש געווען אזוי געהעריג, ווייל אין די מאמרים ליגט א סוד פון די קץ, ליגט א סוד פון די גאולה, עס הייסט ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, עס איז געשען אויפן זוהר אויך, ביקש הזוהר לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, ווי אזוי איז נסתלק געווארן שכינה? אז מען האט געזאגט אז דאס איז נישט קיין אוטענטישע זוהר, עס האט מען נישט געדרוקט געהעריג, מען האט עס נישט מפרש געווען געהעריג. למעשה, איך מיש זיך נישט אריין דא אין די שיעור אין די היסטארישע שאלה, וואס איז די פשט צו ס'איז א שטיקל זוהר צו ס'איז נישט, כ'זעה נישט פארוואס ס'איז בכלל וויכטיג, איך פארשטיי נישט ממש די מפרשים וואס זיי זאגן אז ס'איז אפשר נישט אויטענטיש, עס איז יא, איך קוק אריין אין די שטיקל זעה איך אז ס'איז עוסק אין גאר וויכטיגע זאכן, גאר וויכטיגע יסודות, וויכטיגע סודות. יא און ס'איז נישט אלעס איז קלאר צו פארשטיין מ'דארף אביסל אבער מ'זעהט אז ער גראבט אין עפעס מ'זעהט ער רירט עפעס אן און ס'זעהט אויס לאמיר זאגן ס'איז טאקע א אנדערע מהדורה פון די זוהר דאס איז זיכער צו ס'איז די זעלבע מחבר צו ווער ס'האט עס צוגעשריבן צו פארדעם צו נאכדעם ס'איז נאך א מהדורה מ'זעהט אסאך מאל די זוהר אזוי איז דא מער ווי איין מהדורה מער מער ווי איין מאל האט זיך די זוהר אפגעשטעלט אויף די פרשה ס'איז דא אסאך יארן אין א מענטש'ס לעבן קען אסאך מאל עוסק זיין אין די זעלבע פרשה מ'זעהט אבער יא אז ער אלעמאל גייט ער אויף די זעלבע נקודות, אלעמאל גראבט ער אריין טיפער אין די זעלבע פתחים וואס ער האט געעפנט, דער פתח ר' שמעון וואס האט געעפנט שערים אין די אין די זוהר אין די תורה, אין די זעלבע אין די זעלבע פלעצער גראבט ער און ער טרעפט נייע וועגן. אין די זוהר וואס איז דא אנהייב סדרה רעדט טאקע פון די זעלבע ויחי יעקב, פון די זעלבע פרשה סתומה, ער מיינט נישט די ווארט פרשה סתומה, אבער ער רירט אן די זאך וואס אונז רירן אן די זעלבע זאך, און ער רעדט וועגן דאס וואס עס שטייט דא ויחי יעקב, ארץ מצרים שטייט די זוהר טייטשט רבי יוסי אז ויחי דאס איז א מדריגה א גרויסע מדריגה וואס הייסט מדריגה פון נביאה און גלייך וואס שטייט ויחי יעקב טראכט ער פון פסוק וואס שטייט כי לא יראני האדם וחי ס'הייסט וואס שטייט אין די פסוק אזוי איז מסביר די בעל הסולם. מ'קען זעהן די אייבערשטער, יא, שטייט נישט מ'קען נישט זעהן בכלל, אבער וראית את אחורי ופני לא יראו, מ'קען זעהן אין א אופן פון וואס ס'הייסט א וראית את אחורי, וואס ס'זאל נאר מיינען, פון פנים קען מען נישט זעהן, ס'הייסט כי לא יראני אדם בפני וחי אבער יראני אדם באחורי וחי האט דער זוהר פארשטאנען אז די לא יראני אדם וחי איז מרמז אז ס'דא אזא סארט מדריגה וואס הייסט חי, חיים, געלעבט, לעבעדיק, ותחי רוח יעקב, געלעבעדיק הייסט געזען א געוויסע מדריגה, משה רבינו האט עס געזען, וראית את אחורי, דעמאלטס וחי, ווען ער וואלט געווען פני וואלט נישט געווען וחי דעמאלטס וואלט ער געדארפט שטארבן וואלט אפשר נישט געווען וחי אבער איז משמע אז די וויפיל ס'איז יא דא א יראני אדם, און מ'לערנט דאך, מ'לערנט דאך אלעמאל, ס'איז דא עפעס א אחוריים וואס מ'קען יא זען. דעמאלס איז יא וחי, דאס איז די מדריגה פון חי, און דאס איז די וואס טייטש ווען שטייט ויחי יעקב וועט טייטש, יעקב אבינו האט געהאט די זעלבע מדריגה, און דאס איז דער זוהר שם נביא, און ס'שטייט דאך כל הנביאים נתנבאו באספקלריא שאינו מאירה, חוץ פון יעקב און משה וואס איז נתנבא געווארן באספקלריא מאירה, זאגט דער זוהר אויך יעקב. וואס איז דאס אספקלריא מאירה? דאס איז די מדריגה וואס הייסט חי, דאס הייסט, יראני את אחורי וחי, וראית את אחורי וחי, אזוי ווי עס שטייט טאקע, כי ידבר אלהים את האדם וחי, פרשת ואתחנן. דאס האט משה רבינו געזען און דאס האט יעקב אבינו געזען, דאס איז די אספקלריא מאירה וואס יעקב אבינו האט געזען דווקא בארץ מצרים, און דאס איז אוודאי א זאך וואס איז כדבר פלא, דער זוהר אליינס פרעגט עס אין פארשידענע אנדערע נוסחאות די זעלבע קשיא, וויאזוי קען זיין ויחי יעקב בארץ מצרים ווען דאס שטייט, אונז ווייסן דאך סתם אזוי נביאות איז שורה נאר אין ארץ ישראל, אונז ווייסן דאך סתם אזוי נביאות נאר שורה מתוך שמחה, אפשר טאקע וועגן דעם קען מען פארשטיין. און די פשטות פון די לעבן פון יעקב אז ווי אזוי מיר האבן געלערנט ביז דעמאלטס איז נישט געווען בשמחה עס איז געווען פיל מיט צרות דא איז ער אנגעקומען צו א זמן וואס מ'קען זאגן מ'קען זאגן אויף דעם ויחי יעקב ממילא איז די חי איז אויך מרמז אויף די נבואה וואס ער האט געהאט דאך איז דאך מורא'דיג מאדנע טאקע דא גופא קשה דווקא אין ארץ מצרים האט יעקב געטראפן זיין זיין בעסטע צייט ממש א פלא. נישט נאר דאס נאר דער זוהר פרעגט אויב אונז פארשטייען שוין טאקע אז ויחי איז א געוואלדיגע מדריגה עס איז מדריגה אין יראני לא יראני אדם וחי אז אויף וויפיל ס'איז דא די יראני איז דא א חי. וויאזוי קען זיין אז ס'שטייט דא ויחי יעקב? ס'דארף שטיין ויחי ישראל. אונז ווייסן דאך אלעמאל אז ווען ס'שטייט ישראל הייסט כי שרית עם אלהים ואנשים, ישראל איז מרמז די מדריגה פון מוחין דגדלות. און אזוי ברענגט פארשידענע ראיות און פסוקים וואס שטייט קודש ישראל להוי"ה. בני בכורי ישראל, דאס אלץ זעט מען ווען מען וויל זאגן א גדלות זאגט מען ישראל, ווען מען וויל זאגן א קטנות זאגט מען מי יקום יעקב כי קטן הוא, יעקב אזוי ווי יעקב ויעקבני יעקב ווייזט אויף די די קטנות ווען ער האט גע'גנב'עט, ווען ער הייסט ישראל דעמאלטס הייסט עס אז ער איז מצליח, דאס איז באופן כללי קען מען עס רופן מדריגה פון שמחה, מדריגה פון שלימות, מדריגה פון גדלות הייסט ישראל, מדריגה פון קטנות הייסט יעקב. זיך דא שטייט דאך ויחי יעקב, ווען דו זאגסט עס שטימט די פשט, וואלט געשטימט בעסער מיט די פשט וואס אונז זאגן אז ויחי יעקב איז טאקע א לשון צער, טאקע א לשון צרה. דא וויל דאך די זוהר לערנען אז ויחי יעקב איז דאך א מדריגה פון נבואה וואס נאר יעקב האט געהאט. איז וויאזוי קען שטיין ויחי יעקב דארף שטיין ויחי ישראל. און אזוי ער גייט אריין אין זייער א קאמפליצירטע שמועס וועגן וואס טאקע ווי וויפיל שטייט טאקע די ענין פון ישראל זעסטו אז שטייט יא בני ישראל הבאים מצרימה זיי זענען יא געקומען מיט די מדריגה פון גדלות דאס הייסט ישראל און דא שטייט יעקב און מען רעדט וועגן די ענין וואס הייסט למעלה איז דאס וואסערע חלק פון די שכינה געקומען מיט די אידן אין מצרים מידת הדין אדער מידת הרחמים נישט פרובירן אויסצופיגרען די חלק די איז דאס א טיפע שמועס קען אמאל מפרש זיין לויט וואס די א פשוטערע חלק וואס די זוהר רעדט וועגן דא און די זוהר זאגט. וואס האט יעקב געטראפן בארץ מצרים? שטייט א פסוק וירא יעקב כי יש שבר במצרים. טייטשט רבי שמעון, וואס טייטשט שבר? שבר איז מרמז אויף שבירת לב, שברון לב. יעקב האט געזען אז אין מצרים איז דא שברון לב. און אזוי זאגט רבי שמעון, אז עס שטייט ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים להחיות לב נדכאים. ס'איז דאך ממש דער פסוק ותחי רוח יעקב אביהם, ווער איז דער רוח שפלים, די לב נדכאים, דאס איז דער יעקב וואס איז זיין רוח איז געווען צובראכן, און ווען יעקב איז געגאנגען אין מצרים איז ער געווען נאך מער צובראכן, מצרים איז דאך אוודאי א מקום פון שברון לב, א מקום פון גלות, א מקום פון צובראכנקייט, און הדא הוא דכתיב ויחי יעקב בארץ מצרים אזוי ווי עס שטייט להחיות לב נדכאים. דא איז מקושר מיט זייער אסאך גרויסע סוגיות וועגן יעקב וואס מ'דארף פארשטיין וועגן די ברכות פון יעקב, באופן הכי פשוט קען מען פארשטיין אזוי, מען דארף קוקן אין די ראדזינער רבי וואס ער רעדט לפי דרכו אבער דאס איז די דרך עבודת השם. דארפסט זאגן אז ס'איז דא באמת א סתירה, מ'קען דיך פרעגן די סתירה, האסט דאך יעצט געזאגט עבדו את השם בשמחה, וואס הייסט עבודת השם בשמחה, בשלימות, זאג דאך שמחה טייטשט שלימות, שמחה טייטשט גאנצקייט, זאג ווער זאגט דאך די אייבערשטער איז דאך גאנץ, די אייבערשטער איז דאך אין סוף, די אייבערשטער איז הכי מושלם וואס קען זיין, ווי קען מען זיך קאנעקטן מיט אים, ווי ווי וואס הייסט עבודת השם, וואס איז א מקום הראוי להשראת השכינה, איז אוודאי א מקום וואס איז. אונז זענען נבראים, און עס קען נישט זיין שלם אזוי ווי גאט, אבער ווי מער דומה צו גאט, ווי מער דומה צו די שלימות, די יופי, די פראכט, די געוואלדיגקייט, די גאנצקייט פון געטליכקייט, אזוי דארף א מענטש זיין ווען ער דינט די אייבערשטען, און אוודאי דאס איז אמת, דארף געדענקען, שמחה, חלק השמחה איז אמת, די עבודת השם בשמחה צו זיין א עובד הוי'ה איז דאך א מין שמחה וואס איז, כאילו א מענטש קען זיין אזוי פרייליך ווי גאט קען זיין פרייליך. נאר נאר א גאט קען זיין באמת פרייליך, נאר א גאט האט אמת'דיג שמחה, ווייל נאר א גאט איז באמת בשלימות, נאר א גאט איז שלימות בלי חסרון און האט נישט קיין שום צרות, די היפך פון שייך צרות, און ווען א מענטש דינט די אייבערשטער איז ער דאך מחובר, קאנעקט ער זיך מיט די שמחה, דאס איז א שמחה וואס מען קען קען אויסגיין פאר א פאר אזא שמחה, דאס איז אמת'דיג עבדו את הוי'ה בשמחה. אבער איז דאך דא א פארקערטע פסוק, שטייט דאך אשכון ואת דכא, את דכא ושפל רוח, די אייבערשטער האט ליב לב נדכאים, רוח שפלים. ווי אזוי גייט די זאכן צוזאמען? איז די פשט און אוואדע באמת לאמיתו גייט עס צוזאמען ממש צוזאמען. אבער מען קען עס קודם צוטיילן, דארף מען זאגן עס איז באמת דא צוויי סארטן נבואה אדער צוויי סארט וועגן אנצוקומען צו נבואה באמת, און די שפלים וועג איז אין א געוויסע זין בעסער, אין א געוויסע זין טיפער, אבער קודם פארשטיין די צוויי וועגן, נאכדעם קען מען פארשטיין אז.

אבער קודם קען מען פארשטיין בתכלית הפשטות. ס'דא טאקע אזא סארט נבואה פון ישראל לי ראש, אז ער האט מוחין דגדלות, ס'גייט אים גוט, האט א והי' כנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. דאס איז נארמאל, נארמאל רעדט מען אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה, שמחה של מצוה און אזוי ווייטער. ס'איז אבער דא נאך א סארט נבואה, ס'איז אבער דא א טיפערע סארט נבואה, אבער די סארט נבואה איז טאקע נסתמו עיניהם ולבם, ס'איז נישט קיין אפענע נבואה, מ'קען נישט טאנצן אין די גאסן מיט אזא נבואה, מ'זיצט אפשר פארמאכט אין שטוב, נסתמו עיניהם ולבם, ס'איז זייער סתום. אבער דאס איז די נבואה פון אשכון את דכא, די נבואה פון החיות רוח שפלים. דאס איז א שברון לב און מען קען עס זען בפועל ממש, קען אפילו פרעגן א קשיא, וואס איז די טייטש פון זאגן אז איינער נישט ווי שינה שכינה שורה נאר מתוך שמחה? איך האב געפרעגט אמאל א קשיא, איך זע מענטשן פרעגן א קשיא, ס'איז נישט אמת, אסאך מאל ווען א מענטש איז גאר צעבראכן, באמת טרויעריג, באמת טרויעריג ס'איז דא אזא זאך אבילות החורבן ס'דא אזא מין זאך זאגן ווידוי תשיעותין ביגון בעצבות פילט ער א געוואלדיגע קרבת אלהים פילט ער א געוואלדיגע רוח השכינה קען מען דען זאגן אז אז תשעה באב איז א זמן שאין בו רוח השכינה יעדע איינער וואס געלערנט אביסל חסידישע ספרים ווייסט אז תשעה באב איז דא אסאך רוח השכינה זייער נאנט צו די שכינה ווען מען זיצט אויף די ערד און מען וויינט און מען פרעגט אלעמאל די ראיה אז ירמי' הנביא האט געזאגט ספר איכה ס'איז דאך א ספר פון געוואלדיגע רוח הקודש ווער ס'קוקט אריין קען וויסן.

אז מען קען עס רופן טויט פון אזא סארט נישט ותחי רוח, ווייל איין וועג איז דאך שמחה, נעם א ניגון, נעם א נגן א מנגן, ברענג א שאו זמרה ותנו תוף כינור נעים עם נבל, נעם א מוזיק, ברענג אין א בענד, מען וועט זיך נעמען טאנצן, און מען הייבט זיך, מען טאנצט זיך אזוי ווי א דימוי מען קען עס ממש זעהן, מען הייבט זיך ארויס פון די וועלט, מען טאנצט ארויס ביז מען זעהט אביסל די נשמה ארויס פון די גוף, מען זעהט אביסל די דעת ארויס פון

עפעס א ענין גשמי, עפעס א זאך וואס מען קען טעיסטן און טאטשן, עס איז גוט, סאו מען פארשטייט אז א מענטש איז צופרידן, פשוט'ע טייטש התפשטות הגשמיות, התפשטות הגשמיות מיינט אז דו ביסט צופרידן מיט א געדאנק, מיט א מופשט'דיגע רוחניות'דיגע געדאנק כמות שהיא, נישט דו זאגסט אז אמאל זאג איך א טיפע געדאנק פאר איינער, ער זאגט נו און וואס קען מען טון מיט דעם, וויאזוי קען מען מאכן פון דעם געלט, אדער וויאזוי קען מען מאכן פון דעם עפעס א התעוררות אזוי ווי א מ'קען פילן מ'קען אזוי ניין מ'דארף נישט דאס דאס איז נאך וויאזוי די גוף רעדט דאס איז נאך וויאזוי די גופנית'דיגע גייסטן רעדן התפשטות הגשמיות ס'הייסט כ'וועל דיר זאגן אז די די פרשה איז בגימטריא הוויה אדני און ס'איז wow ס'איז אזוי פרייליך ס'איז ותחי רוח יעקב דאס איז התפשטות הגשמיות ס'איז די אזוי ווי מ'זאגט אז די שכל האט ליב שכל כמות שהיא די שכל איז נישט נאר דא אויף צו משמש זיין די גוף אויף צו משמש זיין צו זיין א שמש צו מאכן מער געלט די שכל האט ליב שכל פאר די מענטש זיין זיין סארט רגע וואס ער טאנצט מיט זיין שכל, די שכל קאנעקט זיך מיט די שכל, דאס הייסט התפשטות הגשמיות. און איין וועג פון אנקומען צו דעם איז דורך שמחה. שמחה נעמט דיך ארויס פון די נארמאלע פשוט'ע תודעה, די פשוט'ע קאנטשעסנעס וואס א מענטש לעבט, און ער גייט אריין אין א מצב של שמחה. פונקט אזוי ווי עס איז דא א וועג פון שמחה, איז דא א וועג פון צעבראכנקייט, דאס איז אמת לאמיתו. אזוי ווי ווען א מענטש איז פרייליך טראכט ער אנדערש ווי ווען ער טראכט טאג טעגליך, ווען א מענטש איז מורא'דיג צובראכן, טיף צובראכן, מיט א שברון לב, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, יעקב אבינו האט, מען דארף וויסן אז דאס איז אנדערש פון דעפרעשן, דאס איז אנדערש פון וואס מען רופט מרה שחורה, דאס איז א סארט מרה שחורה וואס איז אנדערש פון א טאג טעגליכע מרה שחורה, די עיקר עס איז א שארפע מרה שחורה, עס איז אזוי ווי מרור פון פסח, עס איז נישט מרור פון מיטוואך, די מרור פון פסח, עס איז א אנדערע סארט מרור. די אנדערע סארט מרה שחורה, עס הייסט אזא סארט מרה שחורה וואס נעמט דיך ארויס, מען זעט אסאך מאל, אסאך מאל ביי אונז בפרט בעת גלות, בזמן הגלות, אין מצבי הגלות, עס קען זיין דאס איז מער נענטער, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, טייטשט די זוהר, און ער האט געזען אין די וועג האט ער געבראכט, געברענגט א וועג און געזען א נבואה אויף אלע גלות'ן, אויף אלע זמני הגלות וואס אידן גייט אדורך, דאס איז א וועג וואס מען קען טון, מען זעצט זיך אויף די ערד און מען זאגט תיקון חצות און מען זעען די. די אריזל און אנדערע מקובלים האבן זיך איינגעפירט צו טון תיקון חצות, נישט נאר ווייל זיי האבן געוואלט ברענגען משיח, אדער ווייל זיי האבן געוואלט זיין מצטער זיין בגלות השכינה, ווייל זיי האבן געוואלט זען די שכינה. איינע פון די גרינגערע וועגן צו זען די שכינה בזמן הגלות לפחות, איז צו זיין צובראכן. לאמיר שרייען, און דאס קען אויך נוצן מוזיק, יא, מען זעט אין תנך און אין חזל, פאר לוויה דארף מען רופן מוזיק, מען דארף רופן, ס'שטייט מפורש מסכת כתובות, א מאן איז מחיוב צו דינגען פאר זיין פרוי איין חליל געדענק שטייט וויפיל חלילים מען דארף האבן וויפיל כלי שיר מען דארף האבן כדי מעורר זיין את הבכי דאס איז זייער נישט קיין נארמאל אונז זענען זייער צוגעוואוינט אז א לוויה איז זייער וואכעדיג א לוויה איז נישט קיין וואכעדיגע צייט אזוי ווי קרא עלי מועד א לוויה א מצב פון בכי איז אויך נישט נארמאל אויך נישט וואכעדיג אזוי ווי א אבל איז אסור במלאכה יא.

כי ארד אל בני אבל שאולה איך האב שוין נישט קיין וועג וירא יעקב כי יש שבר במצרים האט יעקב געזען ער איז געווען דאך מורא'דיג צובראכן געווען באבילות צוויי און צוואַנציק יאר וואס האט ער געזען זאגט די זוהר ער האט געזען אז מען קען זיין צובראכן אין מצרים וואס הייסט מען רעדט בדרך נבואה האט ער געזען אז מען גייט נישט נאר זיין טרויעריג מען גייט זיין צובראכן און די צובראכנקייט דאס איז געווען ויחי יעקב און ער איז אנגעקומען טאקע אין מצרים עס איז געווען טאקע צובראכן עס איז געווען אין מצרים. אבער ער האט געהאט א סארט מוחין, מען קען עס רופן אויב מען וויל זאגן, ס'איז דא א נבואה פון די מוח, ס'איז דא אזא סארט זאך לראש, לי ראש, יא, דעת, ס'איז דא א זאך וואס הייסט לב, לאחי איז לב נתקעים, זאגט די זוהר טאקע לבא חמא בנבואה במצרים, די זוהר אפאר מאל אין זיין נוסח די לב פון יעקב, די הארץ, האט געזען א נבואה אין מצרים, דאס הייסט נסתם, מען קען זאגן די הארץ איז שווער צו מבטא זיין בפה.

וואס וואס עס מיינט איז אז זיין מורא'דיג צובראכן, וואס אין דעם מורא'דיג צובראכנקייט איז דא א רוח השכינה, איז געלעבט, און אויב מען לעבט, א מענטש ווייסט אז ער לעבט, און ער איז טאקע מורא'דיג צובראכן, ער איז בגלות, נסתם עיניהם ולבם, איז אויך נסתם ממנו כל הצרות. ס'איז אויך דא אין דעם א נבואה וואס מ'קען עס רופן אזוי בסתימו דעיינין אדער אזוי, ס'דא מדריגה פון נבואה וואס הייסט פתיחו דעיינין, פשוט'ע מדריגות וואס מ'קען זעהן, ס'דא מדריגות וואס הייסט סתימו דעיינין, דאס הייסט מיט פארמאכטע אויגן קען מען זעהן, ר' נחמן ברסלב האט געזאגט אמאל אז א מענטש וויל זעהן ווייט מאכט ער אזוי, מאכט ער צו האלב די אויגן קען ער פאוקוסען בעסער, אבער ווען מ'וויל, א מענטש וויל זעהן גאר ווייט, ער זאל צומאכן די אויגן אינגאנצן, מ'מאכט צו די אויגן אינגאנצן, דעמאלטס קען מען האבן אנדערע אויגן, די אויגן הייסן אשכון את דכא, די אויגן הייסן להחיות רוח שפלים, להחיות לב נדכאים, וואס דעמאלטס איז שוין נישט קיין נדכא, איז דאך לעבעדיג, לעבעדיג איז די היפך פון נדכא, אבער ס'איז נישט די זעלבע זאך ווי שמחה, ס'איז נישט די זעלבע זאך ווי מ'וואלט געווען אין ישראל לי ראש, דאס איז איין מדריגה, אבער די אין יעקב איז דא אויך ישראל, יעקב אזוי ווי די זוהר זאגט, מ'זאגט נישט שמו של ישראל חקוק בכסא הכבוד, מ'זאגט שמו של יעקב חקוק בכסא הכבוד, יא יעקב אבינו איז די רגל, אבער, פארוואס זאגט מען נישט ישראל? זעט אויס אז אין די יעקב, אין די צובראכנקייט פון יעקב, אין די ויחי יעקב בארץ מצרים, ליגט מער אמת, ליגט מער טיפקייט, ליגט מער השראת השכינה פון די ישראל ווי ער טוט זיך און שלאגט זיך מיט די אלהים ואנשים ותוכל.